און זי האט מפיל געווען דארף מען באצאלן דמי וולדות, וואלט איך געוואלט מיינען אז א שור נגח את אשה ויצאו ילדיה זאל ער אויך דארפן באצאלן די דמי וולדות, זאגט מיר דער פסוק ובעל השור נקי ער דארף נישט באצאלן די דמי וולדות. אמר לו רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געפרעגט רבי יוסי'ן, וואס דארף איך אויף דעם א פסוק, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק כי ינצו אנשים, זאג מיר דאך אנשים ולא שוורים אז די דין צו באצאלן די דמי וולדות איז דווקא אנשים, ביי אנשים זאגן מיר ונגפו אשה הרה דארף מען באצאלן אבער ביי שוורים נישט, ממילא קען איך נישט זאגן אז די בעל השור נקי גייט ארויף אויף דעם אבער איך האב אויף דעם א פסוק. פרעגט די גמרא שפיר קאמר רבי עקיבא, רבי עקיבא איז דאך גערעכט. איך דארף נישט האבן צו פטר'ן א תם פון דמי וולדות, איך האב א פסוק אז שוורים איז פטור פון דמי וולדות. אמר רב עולא בריה דרב אידי איצטריך, איך דארף יא האבן דעם בעל השור נקי. איצטריך, איך מוז האבן דעם בעל השור נקי. פון דעם וואס שטייט וכי ינצו אנשים וואלט איך נישט ממעט געווען אויף שוורים, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען אנשים זענען מחויב דמי וולדות, ולא שוורים טאקע, וועלכע שוורים זענען נישט מחויב? די שוורים הדומים לאנשים וואס זענען גלייך צו אנשים וואס זיי באצאלן א גאנצן שאדן, מה אנשים איז דאך שטענדיג מועדים, אף שוורים וואלט איך אויך געזאגט דווקא ביי מועדים, דעמאלט טוט די תורה פטר'ן. הא תם, וואלט איך געוואלט מיינען, מיחייב איז מען מחוייב. כתב רחמנא בעל השור נקי, שרייבט מיר דער בעל השור נקי צו זאגן דפטור, דארף איך האבן פון דעם בעל השור נקי צו זאגן אז איך דרשן נישט דעם אנשים ולא שוורים, נאר איך גיי זאגן בעל השור נקי אז א תם איז פטור, און אויב איך דרשן נישט אנשים ולא שוורים, איז זאג איך טאקע אז א מועד איז טאקע יא חייב, זאג איך א תם פטור און מועד חייב. אמר רבא, האט רבא געפרעגט, ווי קען זיין אזא זאך, יציבא דער איד בארעא דעם וואס ער איז א איינוואוינער שטעלסטו אוועק אויף דער ערד, וגיורא און א פרעמדן בשמי שמיא, ווי קאן זיין אזא איין זאך צו זאגן אז א תם זאל זיין חייב און א מועד זאל זיין. איך האב דאך פריער געזאגט. אז איך זאל נישט האבן דעם פסוק דעם בעל השור נקי, וואלט איך געטייטשט טאקע אנשים ולא נשים, און וואס וואלט איך דעמאלט געזאגט? אז אז א מועד איז פטור און א תם איז חייב. ווען איך זאג אנשים ולא שוורים וואלט איך געזאגט אז א מועד איז פטור, אנשים הדומים די שוורים הדומים לאנשים זענען פטור און א תם איז חייב, קומט מען יעצט צו דערציילן דער בעל השור נקי אז ס'איז נישט תם חייב, נאר א תם איז פטור און ממילא דרש'ן איך נישט דעם אנשים ולא שוורים, אפילו איך זאל נישט האבן דעם בעל השור נקי וועל איך נישט טייטשן אנשים ולא שוורים ווייל ס'איז נישט אז דווקא פטר'ן מועדים און א תם זאל זיין חייב, ס'לייגט זיך דאס נישט אויפן געדאנק? אלא אמר רבא, זאגט רבא אזוי, איצטריך איך דארף האבן דעם בעל השור נקי. סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען דאס וואס שטייט אין פסוק וכי ינצו אנשים באצאלט מען דמי ולדות, ולא שוורים הדומים לאנשים, שוורים וואס זענען דומים לאנשים, דאס זענען נישט מחויב אין דמי ולדות, מה אנשים מועדים אף שוורים מועדים וקל וחומר לתמין דפטורין, אזוי אה וואלט איך געזאגט א קל וחומר אז א תם איז אוודאי און אוודאי פטור. הדר כתב רחמנא בעל השור נקי, תם פטור, ומועד חייב, נישט ווי כ'האב פריער געזאגט אז איך וואלט געזאגט ווען איך האב נישט דעם בעל השור נקי וואלט איך געזאגט אז מועד פטור און תם חייב, ניין איך וואלט געזאגט מועד פטור און א קל וחומר תם איז אוודאי און אוודאי פטור, אבער יעצט דא אז איך האב דעם בעל השור נקי. איז דאך פון דעם א ראיה אז איך דארף נישט דרש'ענען דעם אנשים ולא שוורים, נאר וואס דען זאג איך תם פטור און מועד חייב, מוז איך יעצט האבן ביידע, קומט דאך יעצט אויס אזוי אז דער בעל השור נקי גייט מיר נישט פטר'ן פון דמי ולדות, ווייל אז ס'פטור פון דמי ולדות סיי ביי מועד סיי ביי תם, דאס וואלט איך דאך געוואוסט פון דעם אנשים. נאר כ'זאל נאר האבן דעם אנשים אליין וואלט איך געמאכט אז אלעס איז פטור קומט עס מיר דער בעל השור נקי צו דערציילן, ס'איז נאר דער תם פטור איז דאך דער עיקר לימוד פון בעל השור נקי צו זאגן אז א מועד איז חייב און ווי זאל זיין איי זאל מען נאר שטיין דער בעל השור נקי און זאל מען ניט זאל מען ניט שטיין דער אנשים וועל איך זאגן בעל השור נקי א תם איז פטור. און מועד איז חייב, זאגט שוין תוספות, ס'איז אבער דא א סברא אז מען טרעפט קיינמאל נישט קיין ארעט דארטן ווי א תם זאל זיין פטור און א מועד זאל זיין חייב, איז איך זאל האבן דעם בעל השור נקי, וואלט איך געזאגט אז א מועד איז אויכעט פטור, וואלט איך ווידער ביידע געפטר'ט. ווידער ביידע געפטר'ט, אבער יעצט דא קען איך נישט זאגן ביידע זענען פטור, ווייל אויב ביידע זענען פטור וואלט נאר געדארפן שטיין אנשים, וואלט איך געוויסט ווייל אויב שוורים מועדים פטור איז א קל וחומר, תמין איז אוודאי און אוודאי פטור, האב איך יעצט דעם בעל השור נקי, און זאגן ווידער דער בעל השור נקי זאל מיר גיין זאגן אז ביידע זענען פוטר, דארף איך דאך נישט האבן דעם אנשים. רש י, אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רבא, אלא מעתה, לויט דיר נאך, גבי בושת נמי, ביי בושת, ס'דא א דין אז א שור האט מבייש געווען איז מען פוטר, אין פסוק שטייט כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו א פרוי וועט אים וועלן ראטעווען, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו וועט זי אויסשטרעקן איר האנט און זי וועט אננעמען אזא ארט ווי יענער ווערט פארשעמט, זאגט א פסוק וקצותה את כפה אז פאר בושה דארף זי באצאלן, איז לאמיר ביי בושה אויך אזוי זאגן אנשים ולא שוורים הדומים לאנשים, אז ביי שוורים באצאלט מען נישט קיין בושת, מה אנשים מועדים זענען מחויב אין בושת, אף שוורים וואס איך זאג אז מען באצאלט נישט קיין בושת מיינט מען מועדים, וקל וחומר לתמין, און אוודאי און אוודאי ביי תמין, דפטירי זענען אוודאי פטור, הדר כתב רחמנא בעל השור נקי. נאכדעם שרייבט מיר דער פסוק בעל השור נקי תם פטור און מועד חייב און א מועד איז חייב, די זעלבע זאך וואס דו דרש'נסט לגבי די דמי ולדות, ווייל איך האב דעם אנשים און איך האב דעם בעל השור נקי, גייסטו זאגן א גילוי אז תם פטור און מועד חייב, כ'קען נישט זאגן ביידע זענען פטור, וואלט געדארפן שטיין. וואס וואלט דעמאלט געדארפן שטיין? ערשט, אדער זאל נאר שטיין אנשים, אדער זאל נאר שטיין בלשון נקבה. זאג די זעלבע זאך דא אויכעט. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן הכי נמי, אז רבי יוסי הגלילי האלט טאקע אז א מועד באצאלט טאקע בושת, ווייל ביי בושת מוז נישט זיין אז ס'זאל זיין כוונה לבייש, כוונה להזיק איז אויך דא דער דין אז מ'דארף באצאלן בושת. אי הכי אויב אזוי קומט דאך אויס אז דער בעל השור נקי לערנט דאך אפ דעם לימוד אז א מועד דארף באצאלן בושת ליתני זאל מיר שטיין בעל השור נקי רבי יוסי הגלילי אומר פטור מדמי ולדות ומבושת אבער א תם איז פטור מדמי ולדות און בושת און א מועד וועל איך שוין וויסן איז חייב. ווייל איך זאג דאך יעצט אז די בעל השור נקי לגבי פטר'ן דארף איך דאך נישט האבן, ווייל אז ס'פטור בין תם בין מועד ווייס איך דאך פון וואנען און פון דעם אנשים, וואלט איך געמיינט קומט מיר די בעל השור נקי מגלה זיין אז די פטור איז נאר א תם, זאגסט די זעלבע זאך אויף בושת? אלא אביי ורבא דאמרי תרווייהו. אביי און רבא זאגן ביידע, דעריבער דארף איך האבן דעם בעל השור נקי, ס'מיר נישט גענוג וואס רבי עקיבא לערנט אז איך לערן אפ דמי ולדות אנשים ולא שוורים, אנשים, אין פסוק שטייט דארט אזוי, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה, מענער וועלן זיך קריגן און ס'אדורכקומען א פרוי וואס איז שוואנגער, ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, טייטש איך יעצט ולא יהיה אסון אז אויב ס'וועט נישט זיין קיין אסון אין דער אישה, די כוונה פון די מענטשן איז געוועזן וכי ינצו אנשים, איינער האט געוואלט געבן א קלאפ, וועמען האט ער געוואלט געבן? נישט די אישה, ער האט געוואלט געבן דעם אנדערן, ולא יהיה אסון אז אין די אישה איז נישטא קיין אסון, ענוש. יענש, דעמאלטס דארף מען באצאלן די דמי וולדות, ווי וועט זיין אויב ס'איז דא אסון באישה, און דעמאלטס זאגן מיר איז מען פטור פון דמי וולדות, פארוואס? ווייל דעמאלטס זאג איך קם ליה בדרבה מיניה, כאטש די כוונה זיינע איז נישט געווען לאישה, נאר מתכוון לזה והרג את זה איז אויך די דין חייב, וואלט איך געזאגט אזוי, אנשים ביי מענער האט דאך די דין אז אין אסון באישה, אויב ס'איז די אישה איז נישט אומגעקומען, יענש, דעמאלט באצאלט מען דמי וולדות, יש אסון באישה, אויב די אישה איז געשטארבן, דעמאלט לא יענש, דעמאלט זאגן מיר גיט מען נישט קיין עונש פון דמי וולדות, ווייל קם ליה בדרבה מיניה. ולא שוורים, שוורים איז אנדערש, נישט איך וואלט גע'דרשנ'ט שוורים לפטור, נאר איך וואלט געזאגט אף על גב דיש אסון יענשו, אפילו ס'איז דא א אסון יענשו, ממילא וואלט איך געזאגט אז ס'זאל זיין דער דין פון חיוב פון דמי ולדות, ביי שוורים זאל זיין בחיוב. הדר כתב רחמנא בעל השור נקי,

האט רב אדא בר אהבה געפרעגט א קשיא, אטו באסון תליא מילתא, איז דען אפהענגיג די באצאלן דמי ולדות צי ס'דא א אסון אין דער אישה? דו ווילסט זאגן אז ס'דא א אסון אין דער אישה באצאלט מען נישט קיין דמי ולדות קם ליה בדרבה מיניה? ניין, בכוונה תליא מילתא, ער זאגט ס'איז נישט אזוי ווי זיי זאגן. בכוונה תליא מילתא, רב אדא בר אהבה לערנט, אפילו יש אסון באישה דארף מען אויך באצאלן דמי ולדות אויב האט מכוון געווען לחבירו, ווייל ער האלט ווי רבי שמעון וואס ער לערנט נתכוון להרוג את זה, והרג את זה איז פטור פון מיתה און חייב אין ממון, איי מיר האבן דאך געהאט אין ענדע המניח האבן מיר געהאט א תנא דבי חזקיה וואס די תנא דבי חזקיה זאגט איך טו צוגלייכן מכה בהמה ישלמנה צו מכה אדם אז ביי א מכה אדם איז נישטא קיינמאל קיין חילוק בין מתכוון בין שאינו מתכוון זאגן מיר איז ער לפוטרו ממון האלט ער נישט אזוי ער האלט נישט די דרשה נאר ער האלט אז אויב אינו מתכוון אפילו עס איז געווען מיתה, איז דא א חיוב ממון. וויאזוי וועט ער טייטשן ולא יהיה אסון? איך זאג דאך אפילו עס איז דא א אסון ביי די אישה, איז אויך דא דער דין אז מען דארף באצאלן, נאר ער טייטשט אזוי, וכי ינצו אנשים, מענטשן קריגן זיך, ונגפו ואישה הרה, ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, ער האט נישט דערהארגעט זיין חבר, דער ולא יהיה אסון גייט ארויף, אויב ער האט די ס'איז געווען א אסון בחבירו, אויב ס'איז געווען א אסון בחבירו איז קם ליה בדרבה מיניה, אבער אויב לא יהיה אסון אין זיין חבר, איז דעמאלט זאגן מיר יענש. אויב אזוי קומט דאך אויס אז ביי אנשים איז סיי יש אסון באישה סיי אין אסון באישה איז אלץ איינס, איז אלץ איינס, איז אלץ איינס דארפן אנשים באצאלן, און אויב איז אנשים הייסט איז ער נישט פטור, און אויב איך זאג ולא קומט דאך אויס אז אנשים זענען אלעמאל חייב, ווייל ער לערנט דאך אפילו יש אסון באישה איז ער אויכעט פטור, איז אויב איך וועל טייטשן איז שטענדיג דארפן אנשים באצאלן, איז אויב איך טייטש ולא שוורים מיינט דאך ולא שוורים אז זענען אלעמאל פטור, אויב אזוי וואס דארף איך האבן דעם בעל השור נקי. אלא אמר יא אלא אמר רב אדא בר אהבה האט רב אדא בר אהבה געזאגט אזוי אנשים כי נתכוונו זה לזה

מוז איך צוקומען צום בעל השור נקי, ווען נישט דער בעל השור נקי וואלט איך דארט געטייטשט אז אלעמאל איז אלעמאל די שוורים דארפן באצאלן, אבער ביי בושת דארף מען די בעל השור נקי גארנישט נישט נוצן, נאר איך לערן עס אפ פון דעם פסוק כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו, זאגט מען דאך אנשים זענען מחויב צו באצאלן בושת ולא נשים. רשי. תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא, שטייט ביי א תם בעל השור נקי, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, נקי מדמי עבד, אין די תורה שטייט דאך ווען א שור האט דערהרגעט א עבד כנעני דארף מען באצאלן שלושים שקל, איז ביי א תם איז נקי מדמי עבד, ס'איז דא דא א דיוק אין גמרא פריער ווען ר' אליעזר האט געזאגט נקי, ווערט דאך דערמאנט נקי מחצי כופר, פארוואס ווערט דא נישט דערמאנט נקי אז ס'איז ריין מדמי מחצי דמי עבד, און ווייטער עמוד ב' ווייזט אויס אין תוספות אז נקי מדמי עבד פירוש משלושים של עבד אז מ'מיינט נישט פון די העלפט מ'מיינט די גאנצע, נאר דאס איז נישט קיין קשיא ווייל רב עקיבא האלט דאך א תם שחבל באדם. באצאלט דאך נזק שלם. קומט דאך אויס רב עקיבא האלט אזוי, האט מען געהאט אין אנפאנג מסכת תם שחבל באדם באצאלט נזק שלם. האמער עס געהאט פריער אין דער משנה האמער עס געהאט, האמער עס געהאט אין אנפאנג מסכת, און ממילא איז דאך אויב א תם זאל דארפן באצאלן, דארף ער באצאלן נזק שלם. נאר אויב אזוי, אבער גיט א קוק ביי רבי יוסי הגלילי, פריער תניא אידך בעל השור נקי, רבי יוסי הגלילי אומר, נקי מדמי ולדות. פארוואס שטייט דארטן נישט נקי מדמי חצי ולדות? נו דארטן וואלט איך געזאגט לאו דווקא, אבער דא ביי דעם נקי איז תוספות עמוד ב' זאגט נקי מדמי עבד פירוש משלושים של עבד. איז גיי מיר צו צו די גמרא, ר' עקיבא זאגט דער בעל השור נקי גייט מיר דערציילן אז א תם שהרג עבד כנעני דארף ער נישט באצאלן די שלושים של עבד, פרעגט די גמרא, דער דין איז דאך אז א שור שהרג את האדם, סיי א תם סיי א מועד, קומט דעם שור סקילה. ונימא רב עקיבא לנפשיה זאל רב עקיבא זיך אליין פרעגן א די קשיא. ער האט פריער געפרעגט די קשיא רב לעזער. רב לעזער האט פריער געזאגט נקי מחצי כופר. האט רב עקיבא אים געפרעגט היתכן? א תם באצאלט דאך נאר מגופו, וועט מען דאך חצי כופר דארפן באצאלן מגופו? הביאהו לבית דין וישלם לך.

איך דארף האבן א פסוק אז אויב פאר גמר דין האט דער בעל הבית געכאפט געשחט'ן אים, איז דעמאלט איז דאך דאס נישט אסור בהנאה, דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט אז ס'איז אסור בהנאה שחטו, איז דווקא לאחר גמר דין, לאחר גמר דין, אבער קודם גמר דין איז עס דאך נישט אסור בהנאה, איז מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען לישתלם מיניה, אז מען זאל ווערן באצאלט די געלט פון עבד פון דעם פלייש, קמשמע לן לאזט מיר דער פסוק הערן, הואיל ובר קטלא הוא, אין אמת'ן קומט דאך דעם שור קטילה מיתה, אף על גב דשחטיה, או אפילו שחטו, לא לישתלם מיניה, ווערט נישט פון דעם באצאלט. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב איך זאג כאטש דעם שור תם קומט סקילה, דאך דארף איך האבן א פסוק

פארשידענע תירוצים, פרעגן מיר יעצט, ורב לעזער נמי לישני ליה שקדם ושחטו, ער קען דאך אים אויך דאס פארענטפערן שקדם ושחטו, וואס דארף ער גיין דארט פארענטפערן, מתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, צי צי ער גייט פארענטפערן על פי עצמו אדער עד אחד, ער קען דאך פארענטפערן אז ביי יעדן שור איז דא א מציאות אז מ'זאל זיין פון אים תשלומין, ווען קדם ושחטו מיט די תורה ממעט. זאגט די גמרא, אמר לך, ר' אלעזר וועט דיר זאגן, אויף קדם ושחטו דארף איך נישט האבן קיין פסוק, אויף קדם ו. פארוואס התם הוא דארט נאר וואס ער האט ר' אלעזר האט גענטפערט, דנתכוון להרוג את הבהמה, דער שור האט געוואלט דערהארגענען א בהמה, והרג את האדם, און האט דערהארגעט א מענטש, דשור לאו בר קטלא הוא כלל, דעם שור קומט דאך נישט קיין קטלא, עס קומט נישט קיין סקילה, דסלקא דעתך אמינא, וואלט איך געוואלט מיינען, ווען איך זאל נישט האבן דעם בעל השור נקי, ניחייב, עס קומט אים פיר. דער צווייטער תירוץ צו וואס רב לעזער האט אים גענטפערט אז נס כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה אין דיני במתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם דארטן איז דעם שור איז נישט דא אויף אים אינגאנצן קיין חיוב סקילה וואלט איך געוואלט מיינען אז מען זאל באצאלן חצי כופר איצטריך קרא דארף מען האבן א פסוק למעוטי ממעט זיין אז אפילו אזא שור שהרג את האדם וואס דעם שור קומט נישט קיין סקילה ז דאך באצאלט מען נישט קיין כופר. אבל הכא דא דמעיקרא בר קטלא הוה, א שור תם שהרג את האדם, איז דאך דער שור אויף וואס שטייט דער שור? צו הרג'ענען. איז אויף דעם שור האט די תורה געגעבן א חיוב צו באצאלן? די תורה האט אויף דעם נישט געגעבן קיין חיוב, ער שטייט דאך אויף קטלא. לא צריך קרא דארף איך נישט האבן קיין פסוק אף על גב דשחטיה, ווייל דער תחילת דין ווי די תורה האט אוועקגעשטעלט ביי דעם שור, האט די תורה געזאגט אז דער שור דארף מען פון אים נישט באצאלן, ווייל די תורה קען דיך נישט מחייב זיין, ווייל אויב די תורה זאגט דאך מען זאל אים גיין געבן סקילה, און ממילא און אויב מען דארף אים געבן סקילה דאך הביאהו לבית דין וישלם לך, איז אן א פסוק דארף איך נישט האבן קיין פסוק אויף קדם ושחטו ס'איז פטור, ווייל ס'איז א פשיטא אז ס'איז פטור. פרעגט די גמרא, ולר' עקיבא נמי, ודאי הכי הוה, לויט ר' עקיבא בלייבט דאך שווער, איך האב דאך א קשיא אויף ר' עקיבא, ר' עקיבא זאגט דער בעל השור נקי זאגט מיר אז אויב דער תם האט ערהרגעט א עבד איז ער פטור פון שלושים של עבד, וואס דארף איך האבן דעם פסוק הביאהו לבית דין וישלם לך, איי דו זאגסט קדם ושחטו דארף דעם א פסוק, אויב מ'האט אים געשחט'ן וואס דעמאלט מעג מען הנאה האבן פון פלייש, אויף דעם דארף איך נישט קיין פסוק ווייל אין דעם מאמענט וואס דער שור המית את העבד האט זיך דאך נישט אויסגעשטעלט אויף דעם שור קיין תשלומין, אלא אמר רב אסי האב איך חרטה פון דעם קדם ושחטא, ווייל אויף קדם ושחטא דארף איך טאקע נישט האבן קיין פסוק, ער זאגט אזוי, הא מילתא מפי דגברא רבה שמיע לי, דאס האב איך געהערט פון א גרויסן מענטש, און מנו רבי יוסי ברבי חנינא, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען. הואיל ואמר ר' עקיבא ווייל ר' עקיבא זאגט אף תם שחבל באדם א תם וואס האט געמאכט א חבלה אין א מענטש משלם במותר נזק שלם איז דא די זעלבע זאך ווען דער שור האט דערהארגעט א עבד וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'האט דעם דין ווי א מועד, ממילא ווי איז דער דין ביי א שור מועד שהמית את האדם, קומט טאקע דעם שור סקילה, אבער פון וואס באצאלט מען עס, דעם כופר פון וואס? מעליה, וואלט איך געוואלט מיינען, משתלם נמי דמי עבד מעליה, דעם שור טאקע גיב איך סקילה, אבער דאך זאגן מיר אז מען באצאלט מעליה, ווייל איך זע דאך ער לערנט אויב חבל באדם איז אויף אים נישטא קיין דין תם, כתב רחמנא בעל השור נקי, זאגט מיר דער פסוק אז שור שהמית שור תם שהמית את העבד איז פטור פון די שלושים של עבד. אמר לו רב זירא לרב אסי, ריכטיג טאקע, רבי עקיבא האלט טאקע א תם שחבל באדם באצאלט ער א גאנצע שלם, ער האלט עס אזוי, ער האלט עס ווייטער, אבער והא תבריה רב עקיבא לגזיזיה, ער האט צעבראכן זיין שטארקייט, ער זאגט כאטש עס האט א דין ווי א מועד, איז עס נאר א דין מועד לגבי נזק שלם, אבער דעם נזק שלם פון וואס באצאלט מען? מגופו. דתניא רב עקיבא אומר רב עקיבא זאגט יוכל איך קען מיינען ישלם מן העליה, איך קען מיינען ווייל א תם שחבל באדם באצאלט איך נזק שלם, וואלט איך געוואלט מיינען ער האט אינגאנצן דעם דין ווי א מועד אבער באצאלט מן העליה, תלמוד לומר שטייט דארטן כמשפט הזה יעשה לו, טייטש איך דעם לו מגופו משלם ואינו משלם מן העליה, און אויב ער באצאלט נישט. נאר מגופו איז דאך צוריק די שאלה, הביאהו לבית דין וישלם לך. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט, דאס איז טאקע ריכטיג, תם שחבל באדם, באצאלט ער טאקע מגופו, אבער איצטריך. איך דארף דאך האבן דעם בעל השור נקי, וסלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל ומחמירני בעבד יותר מבן חורין, ביי א מועד בין איך מחמיר ביי א עבד מער ווי א בן חורין, וואס איז דאס די חומרא? שבן חורין יפה סלע איז דער דין ביי א מועד נותן סלע, שלושים נותן שלושים, ער גיט קיינמאל נישט מער ווי די ווערט איז, ועבד יפה סלע נותן שלושים וואלט איך געוואלט מיינען אז א תם שהרג את העבד זאל אויך זיין הארב, אז משתלם נמי דמי עבד מן העליה אזוי וואלט איך געוואלט מיינען, כתב רחמנא בעל השור נקי. זאגט די תורה ביי א תם בעל השור נקי א תם שהמית את העבד דארף נישט באצאלן די שלושים שקלים. תוספות זאגט דא בפירוש, תוספות דיבור המתחיל נקי מדמי עבד, אז די הוה אמינא וואלט געוועזן א תם זאל באצאלן נישט א העלפט פון דרייסיג, נאר זאל באצאלן די גאנצע שלושים של עבד. ווי מיר האבן פריער דערמאנט אז דאס גייט דאך אליבא דרבי עקיבא, און לויט רבי עקיבא אין תם שחבל באדם באצאלט דאך א גאנצן שאדן, איז די זעלבע זאך אויב תם שהרג את העבד זאל דארפן באצאלן, וואלט ער געדארפן באצאלן די גאנצע שלושים. רשי. תניא כוותיה דרבא, מיר האבן געלערנט ווי רבא זאגט, בעל השור נקי, רבי עקיבא אומר, נקי מדמי עבד, אז א שור תם שהרג את העבד איז ער פטור פון שלושים של עבד, והלא דין הוא, אי וואס דארף איך האבן אויף דעם א פסוק? איך קען דאך עס אפלערנען פון דעם דין הואיל וחייב בעבד וחייב בבן חורין ביי עבד האט מען מחייב געווען ביים הורג את העבד שלושים ביי בן חורין האט מען מחייב געווען כופר מה כשחייב בבן חורין חלקת בו בין תם למועד ביי א שור שהורג בן חורין, זאגן מיר דאך א מועד משלם כופר, און א תם איז פטור, אף כשחייב בעבד, אויב תם האט דערהרגעט א שור א עבד אויך מחייב געווען שלושים שקלים, נחלק בו בין תם למועד. פשט וועל איך זאגן ווען באצאלט מען אבער א מועד נישט א תם וואס דארף איך האבן אויף דעם דעם בעל השור נקי ועוד קל וחומר איך קען דאך אפלערנען די זאך פון א קל וחומר אז א תם שהורג את העבד איז ער פטור פון שלושים של עבד מה דאך בן חורין שנותן כל שוויו א בן חורין גיט מען דאך קיינמאל נישט ווינציגער ווי ער איז ווערט באצאל איך וויל איך דיך דארט באצאלן, דאך זאג מיר חלקת בו בין תם למועד, אז א מועד שור מועד שהרג את הבן חורין באצאלט כופר, און שור תם שהרג בן חורין איז פטור פון כופר, עבד שאינו נותן אלא שלושים, א עבד אפילו דער עבד איז ווערט קוף מנה, דאך זאג מיר ער גיט נאר שלושים. איז דאך א עבד לייכטער, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שנחלק בו בין תם למועד, אז איך וועל זאגן די חיוב פון שלושים של עבד, אז דאס איז נאר גערעדט געווארן ווען? במועד, נישט בתם, וואס זשע דארף איך האבן דעם בעל השור נקי, אבער לא, איך וואלט נישט אזוי געזאגט, איך וואלט געזאגט, מחמירני בעבד יותר מבן חורין, ביי א עבד וועל איך מעהר מחמיר זיין ווי ביי בן חורין, ווייל דו זעהסט דאך א חומר שבן חורין יפה סלע, אויב ער איז ווערט א סלע, נותן סלע, ער גיבט נאר א סלע, שלושים נותן שלושים, ועבד יפה סלע, נותן שלושים, זעה איך דאך אמאל אז א עבד איז הארבער ווי בן חורין, יכול וואלט איך געוואלט מיינען יהא חי, אַז טאַקע בן חורין, ווי אַ שור שהרג בן חורין, איז טאַקע תּם פּטור, אָבער ביי אַ עבד איז שור תּם שהרג את העבד זאָל זיין חייב, תלמוד לומר, ובעל השור נקי, נקי איז ריין מדמי עבד. רש י. תנו רבנן, האָבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פּסוק ביי אַ מועד, והמית איש או אישה. דעמאלט קומט דעם שור סקילה אמר רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געפרעגט, וכי מה בא זה ללמדנו, וואס קומט מיר דער פסוק דא דערציילן? אם לחייב על האישה כאיש, צו זאגן די זעלבע חיובים זענען מיט די הרגת האישה ווי מיט די הרגת האיש, הרי כבר נאמר, ווערט דאך שוין פריער דערמאנט, כי יגח שור את איש או את אישה, ביי א תם ווערט דאך שוין דאס דערמאנט, אז ס'איז נישט קיין חילוק פון איש ביז אישה, איז במועד אוודאי און אוודאי נישט דא קיין חילוק. אדער ווי מיר האבן פריער געזאגט בתוספות סוף תמ ד, אז די תורה איז נישט מחייב ביי מועד, נאר דווקא דארטן ווען מען איז מחייב ביי תם, און אויב ביי תם זאגן מיר אז ביי אישה איז מען מחייב, איז די זעלבע דין ביי מועד, אלא דעריבער זאגט מיר עס דער פסוק להקיש אישה לאיש, צוגלייכן א אישה צו א איש, מה איש, אַזױ װי בײַ אַ איש מע האָט מזיק געװען און ער לעבט נישט, נזקיו ליורשיו, באַצאָלט מען פֿאַר דעם נזק צו די יורשים, אַף אִשָּה, נזקיו ליורשיה, די זעלבע זאַך אַ אִשָּה, אַז מע איז איר מזיק, באַצאָלט מען, אױב זי לעבט נישט, באַצאָלט מען צו די יורשים, נישט צו דעם מאַן. פרעגט די גמרא, וסבר רבי עקיבא, האלט רבי עקיבא, לא ירית לה בעל, אז דער מאן טוט נישט ירש'ענען זיין פרוי, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט, שטייט אין פסוק וירש אותה, מכאן שהבעל יורש את אשתו דברי רבי עקיבא. אין פסוק שטייט אזוי, ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, קען איך דאך נישט זאגן בפשטות ונתתם את נחלתו לשארו אז די פרוי זאל אים ירש'ענען, איך גיב זיין נחלה צו זיין פרוי, ווייל דארט ווערט דאך דערמאנט אין פסוק לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, נאר איך דארף אזוי אפטייטשן דעם פסוק ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו, זאלסט געבן זיין נחלה צו דעם וואס איז נאנט צו אים פון זיין משפחה, אז משפחה לגבי ירש'ענען איז נאר זיין משפחה, און שארו וירש אותה, שארו וואס איז זיין פרוי ער טוט איר ירש'ענען, כאטש עס שטייט דאך אין פסוק ונתתם את נחלתו לשארו,

הבעל יורש את אשתו, פארוואזשע האט מען פריער געזאגט אז רבי עקיבא האלט אז אויב מען האט מזיק געווען א אישה און זי איז געשטארבן איז נזקיה ליורשיה, אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט לא אמר אלא בכופר רבי עקיבא האט נישט געזאגט זיין דין אז דער בעל טוט נישט ירש'ענען די פרוי נאר אירע יורשים, נאר ביי כופר הואיל ואין משתלם אלא לאחר מיתה, כופר ווערט באצאלט נאכדעם וואס זי שטארבט, האט זי דאך נישט זוכה געווען מחיים והוה ליה ראוי איז דאך דאס א זאך וואס איז ראוי זאל קומען שפעטער, בשעת זי שטארבט, ווען זי לעבט איז נאך נישט געווען דער חיוב, ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק, דער מאן טוט נישט ירש'ענען די פרוי אין א זאך וואס איז נישט מוחזק וואס זי האט נישט דעמאלט, א זאך וואס איז ראוי לבא לאחר מיתה אזוי טוט ער איר נישט ירש'ענען, אז עס פאלט צו איר א נחלה ווען זי איז שוין געשטארבן, איז די נחלה טוט נישט דער מאן ירש'נען, ער איז יעצט נישט איר מאן ווען אז זי איז שוין געשטארבן, ווער טוט עס ירש'נען? אירע יורשים, איז די זעלבע זאך ביי כופר אויך, א כופר ווערט נאר געצאלט לאחר מיתה איז עס ראוי, פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז טאקע דער טעם וואס מיר זאגן אז כופר ווערט דער חיוב צו באצאלן לאחר מיתה? לאמיר זאגן אזוי ווי מען טרעפט ביי נזיקין אז מען האט נאר אפגעשאצט די זאך, וואס וועט זיין דער נזק, דארף מען שוין באצאלן, זאל איך דא אויך זאגן אז דער חיוב זאל ווערן מחיים ווען איך ווייס אז זי וועט שוין נישט לעבן? ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק והמית איש או אישה, השור יסקל, וגם בעליו יומת, אם כופר יושת עליו. טו איך זאגן אזוי, אז דעמאלט ווען עס איז השור יסקל, דעמאלט ווען מען גיט דעם שור סקילה, דעמאלט אם כופר יושת עליו. און ווען קומט דעם שור סקילה? זאגן מיר דאך אז מען גלייכט צו מיתת שור צו מיתת בעלים, אז אויב ס'קומט בעלים מיתה, ווען קומט מיתה? דווקא ווען ער איז געשטארבן, איך זאג נישט קיין אומדנא, א רוצח ווען גיט מען מיתה? דווקא ווען יענער איז שוין געשטארבן, איז די זעלבע זאך השור יסקל דווקא נאכדעם ווי יענער איז געשטארבן, און די זעלבע זאך אם כופר יושת עליו נאכדעם ווי ער איז געשטארבן. פרעגט די גמרא ובנזקין לא אמר רבי עקיבא, ביי נזקין האט דען נישט געזאגט רבי עקיבא אז אירע יורשים טוען דאס ירש'ענען, והתניא מיר האבן געלערנט הכה את האשה ויצאו ילדיה, איינער האט געגעבן א קלאפ א פרוי און זי האט מפיל געווען. נותן נזק וצער לאשה, נזק און צער גיט מען פאר דער פרוי. ודמי וולדות לבעל, די תורה האט מזכה געווען דעם בעל אז די דמי וולדות קומט צו אים, תוספות פרעגט פארוואס ווערט נאר דערמאנט נזק און צער, פארוואס ווערט נישט דערמאנט ריפוי און שבת און בושת, איז בושת זאגט תוספות איינפאך, דארטן רעדט זיך דאך אין דער תורה אז כי ינצו אנשים, ער האט נישט געוואלט מזיק זיין די אישה, איז עס נתכוון לבייש זה ובייש זה, איז ער פטור. דעריבער זאגט תוספות דערמאנט מען נישט די ריפוי און שבת, ווייל די סדר איז זי דארף נישט קיין ריפוי, און אויך זי נישט בטל פון איר מלאכה מער ווי אנדער יולדת. סיי ווי אז זי טוט געבוירן איז זי בטל ממלאכתה. אין הבעל אז דער מאן לעבט נישט נותן ליורשיו גיט מען די דמי וולדות צו די מאנ'ס יורשים. אין האישה אז די פרוי איז געשטארבן.

או גיורת, אדער זי האט זיך מגייר געווען און זי איז געווען מעוברת פון א גר, זכה, אויב ביידע זענען געשטארבן, ער און זי, האט ער זוכה געווען אי אין די דמי וולדות און אי אין דעם נזק צער, ער איז פריער ער זאל זוכה זיין, אז ס'איז נישט דא קיין יורשים איז ער זוכה פון הפקר. ווי איז אבער א ישראלית מעוברת מישראל אפילו עס איז נישט דא קיין קינדער, אבער ביי א איד איז שטענדיג דא יורשים, איז דער דין וואס שטייט שפחה ונשתחררה מוזן מיר רעדן אז זי איז געווען מעוברת ממשוחרר, ווי וועט זיין אויב זי געווען מעוברת פון א ישראל אפילו זי איז א משוחררת, אבער די דמי וולדות באלאנגט דאך צו די מאן, און ער האט דאך זיכער יורשים. און דא רעדט זיך ווען האט מען געמאכט די חבלה? נאכדעם וואס זי איז געווארן באפרייט. ווי איז אבער אז זי איז געווען א שפחה דעמאלט ווען מען האט אין איר געמאכט די חבלה, דארף ער געבן דעם בעלבאוס, ווייל דמי וולדות שפחה באלאנגט צו דעם אדון, ווי עס לשון גמרא איז, חמרתא מעברתא אזקת מינאי, דו האסט פון מיר מזיק געווען א אייזל וואס איז מעוברת, ווייל ווי שטייט שבו לכם פה עם החמור, זאגן מיר אז ס'ווערט אנגערופן די עבד כנעני צו די שפחה כנענית עם הדומה לחמור, אבער וואס איז נוגע צו אונזער קשיא, זעהן מיר דאך דא אויף. אז רבי עקיבא האלט אויכעט אין האישה נותן ליורשיה, דא רעדט זיך דאך נישט ביי כופר, דא רעדט זיך ביי נזק און צער. אמר רבה, האט רבה געזאגט, בגרושה, דאס וואס ס'שטייט מ'גיט ליורשיה, אז דער מאן האט איר גע'גט נאך דער חבלה. וכן אמר רב נחמן בגרושה, די זעלבע זאך האט רב נחמן פארענטפערט ס'רעדט זיך בגרושה. זאגט די גמרא אמרי איך וועל דיר פרעגן, גרושה נמי תיפלוג בדמי וולדות, אויב זי איז געווארן גע'גט, און ווי תוספות לערנט אפ פשט, האב איך געלערנט אז ער איז שוין מער נישט קיין בעל האישה, דעמאלט ווען זי איז תחת בעלה איז ער דאך נישט איר מאן, און תיפלוג בדמי וולדות, זאלן זיך צוטיילן מיט די דמי וולדות, דער שיטה פרעגט, פארוואס זיך טיילן, זאל די גאנצע זאך באלאנגען צו איר, און ער ברענגט טאקע אראפ א גירסא אז די קשיא אין גמרא איז תישקול דמי וולדות, זי זאל נעמען די גאנצע דמי וולדות. און אפילו לויט דער גירסא וואס שטייט ביי אונז תיפלוג, זאגט ער קען מען אויך איינלערנען, זאל זיין א חילוק ביי די דמי וולדות אז אויב זי איז גע'גט זאל אינגאנצן באלאנגען צו איר. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, התורה זכתה דמי וולדות לבעל, די תורה האט מזכה געווען די דמי וולדות צום מאן, אפילו בא עליה בזנות. וואס זי איז נישט געוועזן זיין פרוי און ער איז נישט געווען איר מאן, דאך באלאנגט די דמי וולדות צו אים, מאי טעמא? אמר קרא, ס'שטייט אין פסוק כאשר ישית עליו בעל האישה, די תורה האט מקפיד געווען אויף בעל, אויף דעם בועל, אז די דמי וולדות באלאנגט צו דעם בועל. פרעגט די גמרא, וואס האט געדארפן רבה און רב נחמן איינלערנען אז דא רעדט זיך בגרושה? ונוקמה לרבה, רבה זאל דא איינלערנען דאס וואס שטייט אז אויב די פרוי לעבט נישט גיט מען נזק וצער ליורשיה, רעדט מען כגון שגבו מעות, מען האט איינגעמאנט געלט, און געלט הייסט לויט רבה'ן ראוי, ולרב נחמן רעדט זיך דא אויך כגון שגבו קרקע, אז מען האט איינגעמאנט קרקע דעמאלט הייסט עס ראוי. דאמר רבה, רבה האט געזאגט, גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו. דארט רעדט זיך די גמרא אין בבא בתרא ביי א בכור, דער דין איז דאך אז בכור נוטל פי שניים, א בכור נעמט צוויי חלקים, אויב דער טאטע איז געשטארבן און האט איבערגעלאזט צען זין, טיילט מען די ירושה אויף עלף חלקים, און דער בכור נעמט צוויי חלקים, פון וואס נעמט ער? נאר מוחזק, דאס וואס איז דעמאלט געוועזן בשעת מיתתו, אין דעם נעמט ער צוויי חלקים, ווי איז דער ראוי דאס וואס קומט שפעטער, אין דעם נעמט ער ניט, שטייט דאך דערמאנט אין גמרא, בכור נוטל פי שניים במלווה ולא בריבית, די בני מערבא זאגן אז אויב מען טוט איינמאנען לאחר מיתת אביהם ריבית, אין די ריבית נעמט ער ניט קיין פי שניים, מען טאָר נישט נעמען קיין ריבית, דאָ רעדט זיך, מען האָט גענומען ריבית ביי אַ גוי. אין די מלווה נעמט ער יאָ פי שניים. האָט רבה געזאָגט, ווען נעמט דער בכור פי שניים אין דער מלווה דווקא גבו קרקע? ווייל די רבנן האלטן דאך, די בני מערבא האלטן, אז אין ריבית נעמט מען ניט קיין פי שניים, כאטש ס'איז דאך אזיין שבח, וואס די שבח איז געווארן פון זיך אליין, מ'האט נישט געדארפט מיט דעם מאכן די יורשים קיין עקספענסעס, קיין הוצאות. די רבנן לערנען אז שבח ששבחו נכסים, ממילא לאחר מיתת אביהם נעמט מען נישט קיין פי שניים. דעריבער זאגן זיי אז אין די ריבית נעמט מען נישט קיין פי שניים. איז אין וועלכע מלווה ווערט אנגערופן מוחזק? זאגט רבה גבו קרקע יש לו. ביי קרקע וואס די יורשים טוען איינמאנען פאר די מלווה האט א בכור פי שניים, ווייל די קרקע איז דאך געווען פריער משועבד צום טאטן. אבער גבו מעות, זאל מען קאלעקטעד געלט, אין לו, האט א בכור נישט קיין פי שניים, ווייל דער טאטע האט נישט איבערגעלאזט די געלט איז עס ראוי. ורב נחמן אמר, און רב נחמן זאגט, גבו מעות, אז די יתומים האבן איינגעמאנט געלט פאר דעם חוב פון טאטן, יש לו, האט ער פי שניים, ווייל דער טאטע האט געליגן געלט, און יעצט האבן זיי באקומען געלט איז די זעלבע זאך. גבו קרקע, מען האט איינגעמאנט קרקע, ערד, אין לו, ווייל דער טאטע האט נישט געגעבן, איבערגעלאזט קיין קרקע, איז דאס ראוי. פרעגט מען יעצט די קשיא, אויב אזוי זע איך דאך אז לויט רבה איז מעות ראוי, און לויט ר' נחמנ'ן. איז קרקע ראוי, וואס זשע דארף מען זיי איינלערנען בגרושה, זאל רבה דא איינלערנען שגבו מעות, מען האט איינגעמאנט פאר די נזק און צער מעות, און רב נחמן זאל איינלערנען כגון שגבו קרקע. ענטפערט די גמרא, אמרי איך וועל דיר ענטפערן, הני מילי לבני מערבא אליבא דרבנן, די בני מערבא אליבא דרבנן וואס זיי האלטן אז דער בכור נעמט ניט קיין פי שניים אין דעם שבח וואס האט זיך אליין פארבעסערט, און אליבא דבני מערבא טוהן זיך קריגן רבה מיט רב נחמנ'ן אז לויט זיי וואס זיי לערנען אין שבח ששבחו מאליהם נעמט מען נישט קיין פי שניים און אין א מילוה יא, זאגט אויף דעם רבה אין וועלכע מילוה נעמט מען פי שניים, דווקא גבו קרקע, און רב נחמן זאגט אין וועלכע מילוה נעמט דער בכור פי שניים, גבו מעות, כי קאמרי הכא, אונזער גמרא דא וואס מיר גייען איינלערנען בגרושה, און איך וויל נישט אזוי איינלערנען. לויט רבה'ן האט מען איינגעמאנט געלט, און לויט רב נחמן האט מען איינגעמאנט קרקע, כרבי. מיר גייען ווי רבי. וואס בכור לערנט, וואס רבי לערנט, אז דער בכור נעמט פי שניים אין דעם שבח וואס איז געווארן פון זיך בעסער. דאס הייסט נישט קיין ראוי, נאר דאס הייסט מוחזק. איז אוואדע און אוואדע ביי א מילווע איז כמאן דגבוי דמי, ס'איז נישט קיין חילוק צו מען האט איינגעמאנט קרקע צו מען האט איינגעמאנט געלט דעריבער, אויב זאל זיך נישט רעדן דא ביי א גרושה, וואלט עס געהייסן מוחזק, וואלט עס געדארפן באלאנגען צו זיינע יורשים, מיר דעריבער מוזן עס איינלערנען בגרושה, ווי איז אבער ביי כופר? איז אויך רבי מודה אז דאס איז רוע, ווייל מחייב איז דאך נישטא קיין שום חיוב, הייסט עס נישט ווי שבועה דאס ממילא רשי.